חי אלול איז דער טאג פונעם יום הולדת פון די שני המאורות הגדולים ווי דער פריערדיגער רבי זאגט אין ספר השיחות תש ג, וואס איז די שני מאורות הגדולים ווי ס'שטייט אין פרשת בראשית, איז דער בעל שם טוב איז געבארן געווארן שנת נחת תנ ח, און דער אלטער רבי איז געבארן געווארן חי אלול אין די יאר קהת, שנת קהת, תק ה, און די חי אלול קומט אויס אלעמאל אין סמיכות צו פרשת תבוא אדער גאר אמאל אין שבת פרשת תבוא. זייער פארשטאנדיג לויט וואס דער של ה זאגט אין פרשת וישב, זאגט דער של ה א יעדער יום טוב וואס קומט אויס אין א וואך, לאמיר זאגן פורים קומט אויס אין אדר, יעמאלט איז דארט די פרשה וואס מען לערנט, אדער דער של ה זאגט עס טאקע אויף פרשת וישב וואס קומט אויס אלעמאל חנוכה, זאגט ער אז מען מוז טרעפן עפעס אין די פרשה א שייכות מיט דעם יום טוב וואס עס קומט אויס אין די וואך, און לויט דעם קומט דאך אויס אז דער חי אלול איז דאך א יום טוב, איז זיכער אז ס'איז דא א תוכן אין די פרשה דארף מען טרעפן א תוכן וואס ס'גיבט ארויס דעם ענין פון חי אלול, און נישט נאר דאס נאר אפילו ווי דער רבי איז מסביר אין אסאך שיחות אז אפילו אין דעם ערשטן ווארט וואס די פרשה הייסט איז אין דעם ווערט שוין נכלל די גאנצע פרשה, איז אין דעם ווארט תבוא אליין וועט מען זען וואס ס'איז כולל די גאנצע פרשה און ס'האט א שייכות מיט דעם ענין פון חי אלול, מיט דעם ענין פון בעל שם טוב מיט דעם אלטן רבין וואס ביידע זענען געבוירן געווארן חי אלול וואס קומט אויס אלעמאל אין פרשת כי תבוא און ווי דער רבי רש ב ווי דער פריערדיגער רבי דערציילט אז דער זיין טאטע דער רבי נשמתו עדן האט אים גערופן י ז אלול תש תרנ ז האט אים געזאגט אז מארגן דערפרי זאל ער גיין אין מקווה נישט זאגן קיין תחנון און שפעטער ווען ער האט אים געטראפן מארגן האט ער אים געזאגט א גוטן יום טוב דארף מען דאך טרעפן די שייכות צווישן זיי ביידן אין אנהייב סדרה ווערט געשריבן כי תבוא און ס'רעדט זיך דארטן וועגן דעם ענין וירשתה וישבת בה, אז מען טוט דעם ענין פון ביכורים, און די תורה דערציילט אז דער ענין פון חיוב פון ביכורים איז נישט ווען איינער קומט אריין און ער קריגט שוין זיין פלאץ, אז מען האט אנגעהויבן צו צעטיילן ארץ ישראל און האט געקראגן זיין פלאץ דארף ער ברענגען ביכורים, לכאורה האט דאך געדארפט זיין אזוי ווייל ביכורים איז דאך א ענין פון א דאנק דעם אויבערשטן וואס ער גיבט אים די פירות און עס זאל נישט זיין קיין כפוי טובה ווי רש י זאגט, פון דעסוועגן זעט מען אז דער חיוב איז נישט אזוי, דער חיוב איז נאר ווען ס'גייט אריבער די פֿערצן יאר, זיבן יאר פון איינעמען און זיבן יאר פון חלוקה, יעמאלט דארף מען ערשט אנהייבן ברענגען דעם ענין פון ביכורים, דאס און פון דאס איז און דער ענין איז פארשטאנדיג אליין, אפילו פון דעם ווארט תבוא און וירשתה וישבת בה, וואס מיינט תבוא? תבוא מיינט אז מ'איז אריינגעקומען, ווער איז אריינגעקומען? אלע אלע אידן זענען אריינגעקומען און אלע האבן געקראגן א חלק דארטן, ס'איז שוין צוטיילט די גאנצע לאנד, ווי ס'שטייט די גמרא זאגט אין חולין אז ביאה במקצת לא שמה ביאה, אז ביאה ווען מ'רעדט זיך וועגן טומאה, דארף זיין א ביאה שלימה, יעמאלט ווערט עס אנגערופן ביאה, ווען איז א ביאה שלימה? כי תבוא, ווען אלע אידן זענען אריינגעקומען אין ארץ ישראל, ווען אלע זענען אריינגעקומען זיי האבן געקראגן א חלק, יעמאלט איז דער ענין פון תבוא, אידן זענען אין א ענין פון אחדות איז אלץ איינס, און דער איינער וואס האט געקראגן א חלק אין און ער האט שוין א כרם, און ס'וואקסט דארטן אפאר יאר, דארף ער נישט ברענגען, ס'איז נישט קיין ענין פון נכנס בשלימות, כל זמן נישט אלע אידן זענען אריינגעגאנגען. יעצט וועט מען פארשטיין דעם קשר פון דעם גילוי פון תורת החסידות מיט דעם ענין פון תבוא. דער תפקיד פון תורת החסידות איז, וואס דער בעל שם טוב מיט'ן אלטן רבי'ן האבן מחדש געווען, איז צו ברענגען דעם מענטשן אז ער זאל מקיים זיין דעם תבוא, ער זאל מקיים זיין דעם תבוא אין יעדן זאך וואס ער טוט אין עבודת השם, אין לערנען תורה און אין לערנען מצוות, זאל ער זיין אינגאנצן אריינגעטאן אין דעם, נישט נאר אין

ווי דער פריערדיגער רבי דריקט זיך אויס אין התמים אז דער בעל שם טוב האט געוויזן די אידן ווי אזוי מען דארף דינען דעם אייבערשטן און דער אלטער רבי האט געוויזן די אידן ווי קען מען דינען ווי אזוי דינט מען דעם אייבערשטן און ווי קען זיין אז ס'זאל זיין דער ענין פון ס'זאל זיין לרשת אותו לארעטן אין אלע פרטים און אין אן אופן פנימי די זעלבע זאך ווי אין כי תבוא עס רעדט זיך אז אלע קומען אריין אלע אידן מיט אלע פרטים נישט דער וואס אריין געקומען אין בכלל ער אליין איז ער שוין מחויב אין ביקורים ס'ידוע וועט ווערן פארשטאנדיג מיט דעם ס'ידוע אז תורת החסידות איז א הכנה פאר ביאת המשיח ווי ס'איז באוואוסט דער איגרת פון דער בעל שם טוב וואס האט געהאט עליית נשמה און ער איז אנגעקומען היכל המשיח און האט אים געפרעגט אימתי קאתי מר און האט אים געענטפערט לכשיפוצו מעינותיך חוצה ווען תורת החסידות עט ווערן עט ארויס קומען אין חוצה יעדער איד עט לערנען תורת החסידות יעמאלט עט זיין דער ענין פון וואס משיח עט קומען וואס די שייכות משיח איז דער ענין פון גילוי פון פנימיות עתיק וואס מיינט גילוי פון פנימיות עתיק ס'דא דער ענין פון די עשר ספירות דערנאך דא דער ענין פון כתר אין כתר איז דא חיצוניות עתיק איז דא פנימיות עתיק פנימיות עתיק איז נישטא קיין ארט אויף קיין זאך ס'איז נאר דער ענין פון קדושה יעמאלט זעט מען אז די גאנצע וועלט איז בטל אלס איז נאר דער אייבישטער ווי ס'וועט זיין משיח'עט קומען עט זיין די התגלות אין אן אופן פון אין עוד מלבדו, זיין א אופן וואס מ'עט זען אין יעדן זאך וועט מען זען די אלוקות וראו כל בשר יחדיו אפילו די פלייש וועט זען אלוקות, און דאס איז דער ענין פון וואס חסידות האט אויפגעטון אז ס'איז א הכנה צו ביאת המשיח, ווייל מען לערנט חסידות דאס ברענגט אריין דעם מענטשן אז ער זאל זיין אריינגעטון אינגאנצן אין דעם ענין וואס ער טוט, נישט נאר אז ער טוט עפעס, וואס ער טוט איז ער און די זאך וואס ער טוט, א מענטש קען לייגן תפילין און איז יוצא מיט די מצוה, אבער ס'נישט בפנימיות, ער ער נישט איין זאך מיט די תפילין, און דאס איז אלס ווען מ'רעדט וועגן פנימיות עתיק, און חיצוניות עתיק איז ווען ס'דא א פלאץ אויף עולם, דארטן איז נישט דא א פלאץ אויף אנדערע זאכן, דארט קומט אראפ אין עולם הזה אין השתלשלות קען אראפקומען ביז אז ס'דא היפך דעם ענין פון קדושה, היפך רצון הקדוש ברוך הוא און דער אייבישטער באשאפט עס אלס, אבער ווען דער גילוי איז פון פנימיות עתיק ווערט אלס בטל אינגאנצן, חסידות איז א הכנה און א כלי, און ס'אויכעט א ס'אויכעט א ענין אזוי ווי ערב שבת דארף מען טועם זיין פון מאכלי שבת, איז קריגט מען דא דעם ענין פון די טעימה וואס ס'עט זיין ווי משיח עט קומען, אז א איד איז מקיים די זאכן וואס דער בעל שם טוב און דער אלטער רבי האט האט מגלה געווען, איז ער מגלה אין זיך דעם פנימיות עתיק, ער איז מגלה דעם פנימיות פון דעם כתר. וואס איז דער חילוק אין עבודת השם, וואו זעט מען דעם חילוק אין עבודת השם, אין עבודה פנימית און עבודה חיצונית?

אבער מה שאין כן ווען ער טוט עס אין א אופן פון חיצוניות, איז ער טוט די פעולה, וואס קען זיין אז ער טראכט גארנישט וועגן די פעולה וואס ער טוט יעמאלט, עס איז צוויי זאכן, עס איז א מעשה אן א הכנה, א מעשה אן א פנימיות, דאס איז דער חילוק אין עבודה פון פנימיות ביז חיצוניות, און דאס איז וואס חסידות האט מגלה געווען, חסידות האט מגלה געווען אז אונזער לעבן, אונזער מהות, אונזער מציאות, איז תורה ומצוות. ווי מען זעט דאס אויכעט אין חיות פשוט פון גשמי, אין דעם לעבן פון א גוף ווי א איד לעבט, ווען דער גוף לעבט איז דער גאנצער גוף לעבט, יעדער פרט אין דעם גוף לעבט, ס'איז נישט שייך צו זאגן אז ס'איז דא עפעס א זאך וואס איז מחיה דעם גוף, די זאך וואס איז מחיה דעם גוף ווערט איין זאך מיטן גוף, ס'איז נישט קיין הוספה אין דעם גוף, ס'איז איין זאך מיט דעם גוף, דער חיות איז איין מציאות מיט דעם גוף.

חסידות מאנט און חסידות גיט דעם כח אויף צו דינען דעם אייבערשטן, אויף מגלה זיין די פנימיות פון די קיום פון תורה ומצוות, ביז אז ס'ברענגט אים אז ער מיט די תורה ומצוות ווערן איינס. ווען ער לערנט און ער טוט א מצוה מיט א חיות, איז ער מיט די תורה און מיט די מצוה איין זאך. ס'איז נישט נאר וואס ער לערנט און ער לייגט תפילין און ער מיט די תפילין איז צוויי זאכן, נאר ער איז מגלה יעמאלט דעם ענין פון פנימיות עתיק ביי זיך. און אזוי ווי אין חיות גשמיות איז דא צוויי וועגן, ס'איז דא איין חיות וואס א חיות כללי פאר אלע איברים, אלע קריגן די זעלבע זאך, נישטא קיין חילוק פון דעם, פון אלע איברים לעבן די זעלבע זאך. דערנאך איז דא א צווייטע חלק אין חיות וואס איז א חיות פרטי, מיר געבן א דוגמא, די אויג, האט דעם חיות וואס די אויג לעבט, דערנאך אבער דארף קומען א כח הראי' וואס ער איז וואס ער איז צוגעפאסט צו די אויג און נאר די אויג קען זען און ער קומט אריין אין די אויג, איז דא א חיות פרטי וואס איז צוגעפאסט צו יעדן איבר לויט זיין ענין, ביז אז אז אין אבות דרבי נתן ברענגט ער אראפ אז דער עקב דער די פיאטע פון דעם פוס ווערט אנגערופן מלאך המוות אזא קליינע חיות דארטן די חיות פרטי איז אזוי קליין אז ס'ווערט אנגערופן מלאך המוות ס'איז דא צוויי צוויי ס'איז דא איין חיות כללי אלע לעבן די זעלבע זאך דער גאנצער גוף און ס'איז דא א חיות וואס איז וואס איז פרטי לויט דעם וועט מען יעצט פארשטיין אויך זייער געשמאק אז ס'איז די זעלבע זאך פונקט ווי מ'זעט אין כי תבוא אז דא דער ענין פון כי תבוא מ'דארף אריינקומען און אריינקומען אינגאנצן דערנאך איז דא דער ענין פון ישבת וירשתה וישבת בה אז ס'דארף זיין אלע זאלן עס קריגן מיט אלע פרטים, יעמאלט הייבט זיך אן דער ענין פון ביכורים, אויכעט וועט מען פארשטיין דעם חילוק ערשט פון דעם בעל שם טוב וואס האט עס געמאכט די תורת חסידות הכללית איז דאס דער ענין פון כי תבוא דער כלל אלע זאלן אריינקומען, דערנאך דער חידוש פון אלטן רבי'ן אין חסידות חב"ד וואס דאס דער ענין פון שכל וואס דאס דער ענין פון וישבת וירשתה וישבת בה אין א אופן פון אלע פרטים ווי מען גייט מסביר זיין. דער בעל שם טוב האט מחדש געווען און האט געגעבן א חיות כללי ווי א איד זאל לעבן מיט תורה ומצוות, ווי האט ער עס געטון? האט ער עס געטון מיט דעם ענין פון אריינגעברענגט אמונה אין אידן, און אז א איד זאל לעבן מיט אמונה, ער לעבט מיט אמונה טוט ער אלע זאכן פארן אייבערשטן, און ווי ס'שטייט א פסוק אין חבקוק וצדיק באמונתו יחיה, א צדיק לעבט מיט זיין אמונה.

יעדער לימוד, יעדער מצוה זאל זיין דורכגענומען אינגאנצן, מיט וואס אלע כוחות, אלע חושים זיינע, די פרטיות'דיגע זאל זיין דורכגענומען, אויף מגלה זיין דעם ענין פון אין עוד מלבדו, מגלה זיין דעם ענין פון פנימיות, אזוי ווי דעם ענין פון פנימיות עתיק, מגלה זיין אז ס'איז אין עוד מלבדו. און דער רבי איז מסיים אז לכאורה קומט דאך אויס אז דער אלטער רבי האט דאך מוסיף געווען אויפן בעל שם טוב, דער בעל שם טוב איז דעם ענין פון כי תבוא בכללות די אמונה, און דער אלטער רבי האט עס אראפגעברענגט אין אלע אין אלע פרטים, נאר מסביר זיין נאכאיינמאל דעם חילוק פון די אמונה ביז דעם אלטן רבין, מען רעדט אז דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז אפילו הקל שבקלים מוסר נפשו אויף קידוש השם, ער קען טון, ער חס ושלום ער נישט קיין איד וואס ער היט אפ די תורה, פון דעסוועגן די אמונה נעמט אים דורך דעם גאנצן גוף, אז ס'קומט צו אן ענין פון אמונה איז ער זיך מוסר נפש, דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין יעדן פרט און פרט, ס'מאכט אים אז ער זאל זיין א ווארעמער איד און טון אלץ ווי ס'דארף צו זיין, דורך דעם ענין פון לערנען חסידות חבד, וואס דאס איז דער ענין פון שכל און שכל איז משפיע אויפן גאנצן גוף, דער רבי איז מסיים, לכאורה דער חידוש פון בעל שם טוב איז דאך א גרעסערער, דער בעל שם טוב איז מחדש די אמונה דעם ענין פונעם גאנצן גוף, און דער אלטער רבי האט מחדש געווען אז ס'גייט אריין אין פרטים, איז דער גאנצן גוף איז דאך זיכער אז ס'איז מער ווי דעם ענין פון דער חיות וואס ס'גייט אריין אין יעדן איינעם אין דעם אבר פרטי, אבר המיוחד און אבר וואס איז מיועד, ווי געזאגט פריערט למשל דער כח הראיה, זאגט דער רבי ס'איז נישט אזוי, דער אמת איז אז דער חיות פרטי וואס דער אלטער רבי האט מחדש געווען איז א הוספה אויף דעם ענין פון דעם בעל שם טוב, ס'איז אסאך גרעסער און אסאך טיפער, וויבאלד אז ער נעמט אדורך און ער גייט אריין אין יעדן אבר און אבר בפרטיות, און יעמאלט לעבט דער מענטש אין פרטיות'דיגן לעבן אין יעדן נקודה, אין יעדן זאך וואס ער טוט, נישט נאר אין אמונה נאר אין יעדן זאך לעבט ער מיט דעם ענין פון אלוקות און ער לעבט מיט דעם ענין פון אין עוד מלבדו, איז ממילא קומט אויס אז ס'איז אסאך א העכערע דאס און דאס וואס דער אלטער רבי האט מוסיף געווען אויפן בעל שם טוב. דער בעל שם טוב האט אונז געגעבן דעם כח און דעם וויאזוי אז כי תבוא אז ס'דארף זיין א גאנ אריינקומען אינגאנצן דער גאנצער גוף, אבער נישט אין פרטיות, געקומען דער אלטער רבי און געזאגט וירשתה וישבת בה, האט דער אלטער רבי געברענגט חסידות חבד וואס איז משפיע אויף יעדן פרט און פרט אויף די מענטשן בפנימיות, און ס'ווערט אין א אופן פון וישבת בה און מ'מגלה אין זיך דעם ענין פון פנימיות עתיק, דורך דעם וואס א איד טוט דאס וועט מען זוכה זיין בקרוב צו ביאת משיח וואס יעמאלט וועט זיין דער גילוי פון פנימיות עתיק וועט זיין אין די גאנצע וועלט און אלע וועלן זען אז ס'איז אין עוד מלבדו און אלץ איז דער ענין פון אלוקות.